די יאר תש"ה האט דער רבי רייאץ געשריבן א בריוו צו די אלע תלמידי התמימים, דאס הייסט צו די אלע תלמידי הישיבה ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אין דער גאנצער וועלט. זייער א רייכע בריוו, וואס אין אטא דעם בריוו שרייבט ער וואס איז די עבודת השם, וואס מאנט זיך, וואס איז דער תפקיד וואס מאנט זיך ביי יעדער אידן, ביי יעדער חסיד און ביי יעדער תלמיד פון ישיבה אין די טעג אין די תקופה וואו מען געפינט זיך. מען דארף געדענקען אז די יאר תש"ה דאס איז געווען אין די לעצטע חדשים פון דער צווייטע וועלט מלחמה, און דאס איז געווען אויכעט ווי דער פריערדיגע רבי איז דעמאלט געווען שוין פינפטע יאר אין אמעריקע, און ווי ער שרייבט אין דעם בריוו, ער איז געווען זייער נישט געזונט אין די יאר תש"ה, ארום כסלו צייט איז דער רבי רייאץ געווען זייער קראנק פאר משך זמן ממש פון א סכנה צוליב די צרות און די זאכן וואס ער האט געהערט וואס גייט פאר וואס איז פארגעגאנגען אין די שואה און וויפיל אידן און חסידים וכו' וואס זענען אומגעקומען רחמנא ליצלן אין אטא די מלחמה און דאס האט זייער שטארק געשאדט דעם געזונט פון דעם רבי'ן רייאץ, און ברוך השם טבת צייט האט ער זיך אנגעהויבן פילן אביסל בעסער, און יעמאלט האט ער געשריבן דעם בריוו, אין אטא דעם בריוו איז ער מסביר בהרחבה וואס איז וואס עס מאנט זיך פון א אידן און פון א חסיד אין היינטיגע צייטן אין דעם תקופה. און ווי ער שרייבט אז ס'איז א נייע תקופה און ס'מאנט זיך א נייע עבודה און א נייע שליחות, וואס דאס איז אז יעדער איינער דארף ווערן א מזכה את הרבים, און יעדער איינער דארף זען טראכטן נישט נאר וועגן זיין אייגענע רוחניות און וועגן זיין אייגענע עבודת השם, נאר אויכעט טון פאר'ן זולת און טון פאר פארשפרייטן אידישקייט און חסידות ארום זיך אין דער גאנצער וועלט. אין יענעם בריוו שרייבט ער זייער געשמאקע סיפור דברים וואס איז פארגעקומען וואס ער האט געהערט פון זיין טאטן פון דעם רבי'ן רשב דער רבי רשב איז אין די טעג מ'געפינט זיך אין די טעג ארום כ"ף חשוון שבת כ"ף חשוון איז דער יום ההולדת פון דעם רבי'ן רשב ברענגט ער אז אין די יאר תר"ס גיין זייענדיג אין זומער אויף א שפאציר איז ער געגאנגען מיט זיין דער רבי רייאץ מיט זיין טאטן מיטן רבי'ן רשב און אין דעם שפאציר האט ער מיט אים ארום גערעדט און דערציילט אים סיפורים פון אמאליגע צייטן צווישן די זאכן האט ער דעמאלט ארום גערעדט וועגן א יחידות וואס דער רבי רשב האט געהאט מיט זיין טאטן מיטן רבי'ן מהרש וואס אין יענע יחידות האט ער גערעדט בנוגע כל מיני ציורים כל מיני סוגים פון חסידים פון חסידים הראשונים און האט ער דעמאלט ארומגערעדט צוויי סארטן חסידים, און באריכות פארגעשטעלט און מצייר געווען צוויי סארטן חסידים, צוויי טיפן, צוויי אופני הנהגות וואס איז געווען ביי גדולי החסידים, און האט געברענגט א דוגמא פון איין חסיד וואס האט געהייסן ר' נחמיה זלמן, און ער דערציילט בהרחבה ווי אזוי ס'איז געווען די הנהגה פון אט א דעם חסיד וואס איז געווען איינער פון די געהויבענע חסידים וואס איז געווען פון די תלמידי תלמידיו פון דעם אלטן רעבן וואס איז געווען פון די גאר גרויסע חסידים וואס זיי זענען געווען פון די גרויסע לומדים סיי אין נגלה סיי אין פנימיות התורה פון די גרויסע בעלי עבודה וואס ער איז געווען א איש מוכשר און א איש בעל א עילוי א גדול בתורה בעבודת השם, און בטבע איז ער געווען א איש מתבודד, א מענטש וואס ער איז געווען פאר זיך, און ווי ער שטעלט אים פאר ווי ער פלעגט ער האט געהאט א ער האט געהאט א פלאץ א ספעציעלער ארט אויפן וואלד, אין לובאוויטש פלעגט ער גיין מחוץ ל מחוץ לעיר מחוץ ארויסגיין ארויסגיין פון שטעטל וואס דארטן איז געווען א ארט וואס איז געווען א טייך און ס'איז געווען א ארט פון ביימער, דארטן האט ער געהאט א בודקעלע א שטיבעלע, וואס ער פלעגט דארטן זיצן שעות שעות שעות נאכאנאנד, טעג און שעות, און דארטן פלעגט ער לערנען תורה און פלעגט דאווענען און פלעגט דאווענען באריכות, און טון אין עבודת השם און זיין אין א זיין זיך טון אין דביקות אין געטליכקייט. און דאס איז געווען דער אופן העבודה פון רבי נחום פון רבי נחמיה זלמן און כמה וכמה פרטים און ווי האט מצייר געווען זיין אופן אין לימוד התורה זיין אופן אין עבודת התפילה זיין אופן אין התבוננות און אין דאווענען אין אלע ענינים און ער האט מיט גרויס און זייער שטארק אויפגעהויבן און ארומגערעדט די גדלות די הפלאה אין עבודה פון דעם חסיד רבי נחמיה זלמן וואס ער איז געווען אין יענע צייטן. דערנאך האט ער דערציילט פון צווייטן זייט א צווייטער ציור און האט געברענגט א דוגמא פון א חסיד וואס האט געהייסן האט ער געהייסן ר' יוסף הלל. וואס ר' יוסף הלל איז געווען א מלמד דרדקה. שטייט וואו די שטאט איז געווען, וואו איז ער געווען. ער איז געווען א מלמד דרדקה. דערציילט ער וועגן אים אז ר' יוסף הלל איז געווען אויכעט א איד א למדן א תלמיד חכם און א יודע ספר. און א גרויסער ירא שמים וכו', אבער ער האט מקבל געווען אין זיין חינוך וואס ער נתחנך געווארן אויכעט ביי חסידים פונעם אלטן רבי'נס חסידים נאך, און ער האט באקומען פון זיי די חינוך און די הדרכה אז א מענטש דארף זיך אוועקלייגן לטובת זולתו, און די תכלית פון חסידות און די תכלית עבודת השם על פי חסידות איז אז א מענטש דארף זיך אוועקלייגן לטובת זולתו צו טון א טובה א צווייטן אידן. און דאס האט געפועלט ביי ר' יוסף הילל'ן אז הגם אז ער איז געווען א איד א גרויסער למדן א גרויסער תלמיד חכם וכו' יודע ספר, האט ער האט ער זיך איבערגעגעבן צו דעם ענין המלמדות, ער איז געווען א מלמד אין א שטאט און ער האט זיך אפגעגעבן צו אידישע קינדער און זיי מחנך געווען און געהאדעוועט זיי און זיי אריינגעקאפט און אריינגעקאכט אריינגעפרעגלט אריינגעגעבן אין זיי יראת שמים דרכי החסידות און הנהגה און האט אוועקגעשטעלט עדרים עדרים. אוועקגעשטעלט גאנצענע חבורות גאנצענע קבוצות פון הונדערטער פון אידישע קינדער וואס זאלן באקומען א אידישן חינוך, על דרך זה האט ער געברענגט נאך א דוגמא פון נאך א חסיד וואס איז געוועזן ר' שמואל חיים וואס ער איז געווען א רב אין א חשובע שטאט וואס אויכעט הגם ער האט געקענט אפגעבן די צייט פאר זיך אליין האט ער זיך איבערגעגעבן גענומען א שטאט וואס די שטאט איז געווען פון בעלי בתים זענען געווען בעצם פשוטע בעלי בתים זייער זייער פשוטע בעלי בתים זייער הנהגה, און ער האט זיך אריינגעלייגט אין טובת אנשי העיר, און האט געטון מיט זיי און געהארוועט מיט זיי ביז ער האט זיי אוועקגעשטעלט אויף די פיס און אוועקגעשטעלט א שטאט וואס איז געווען לשם ולתפארת אין זייער הנהגה אין יראת שמים אין דרכי חסידות אין מידות טובות בין אדם לחברו וכו' וכו' און ער האט דעמאלט ארומגערעדט אז די חילוק צווישן די צוויי ר' נחמיה זלמן און ר' יוסף הילל, אז ר' נחמיה זלמן טאקע איז געווען א אדם גדול און האט געטון אין תורה און עבודה און דביקות אין דעם אייבערשטן, אבער דאס איז אלץ געווען דער ענין פון עבודת הפרט. מה שאין כן ר' יוסף הילל און ר' שמואל חיים, וואס זיי האבן זיך אוועקגעלייגט זייער טובת הפרט אויף טון די טובת הכלל, אויף טון פאר'ן זולת. און ער האט דעמאלט געזאגט. אז דער ירידת הנשמה למטה, אט דאס וואס דער אייבישטער שיקט אראפ א נשמה פון די העכסטע מדריגות, א נשמה וואס איז חלק אלוקה ממעל ממש וואס געפינט זיך למעלה אין גן עדן, און דער אייבישטער שיקט אראפ א נשמה דא למטה, איז דאס כדי נישט מזכך זיין די וועלט און מאכן די וועלט זאל זיין א שענערע, א ליכטיגערע, מאכן ליכטיג דעם גוף און נפש הבהמית, און מאכן ליכטיג וועלט ארום זיך, איז נאך נישט גענוג אויף די עבודה וואס מען טוט מיט זיך באופן פרטי, נאר די תכלית הכוונה וואס דער אייבישטער וויל איז אז א איד זאל טאקע זיך איבערגעבן לטובת הרבים און לטובת הזולת, און ער האט אויפגעהויבן די מעלה פון ר' יוסף הילל'ן לג א און ר' שמואל חיים לגבי ר' נחמיה זלמן, אז הגם ר' נחמיה זלמן האט געטון אסאך אין עבודת השם און אין בירור המידות וכו' וכו', אבער דאס איז אלץ געווען א ענין פאר זיך, א עבודה פאר זיך, און די תכלית העבודה וואס דער אלטער רבי האט מחנך געווען מיט דרכי החסידות, איז אז א מענטש דארף אראפקומען נשמה דא למטה, נישט נאר כדי זיך אליין מזכך זיין, נאר אויך טון מיטן זולת און זיך אוועקלייגן, און לייגן זיך אוועק אויף א זייט לטובת הזולת צו מחנך זיין און ברענגען נאך א אידן און נאך א אידן און מאכן אז זאל ווערן א ליכטיגערע סביבה. און נישט נאר האט ער געזאגט דער חילוק צווישן די צוויי אז ער האט געטאן אין עבודה פרטית און זיי האבן געטאן אין די עבודה כללית נאר דער חילוק איז אויכעט אין דעם עניין המסירות נפש אז דער מסירות נפש וואס דאס איז דאך די עבודה פון אידן דא אין דער וועלט איז דאך עבודה פון מסירות נפש וואס ער לייגט אוועק זיין אייגענע חומריות גשמיות תאוות און די אלע ענינים פאר פארזייט אויף זיך איבערגעבן צו דעם אייבערשטן, איז אויכעט אין דעם איז דא צוויי אופנים, דער מסירות נפש פון ר' נחמיה זלמן, דאס איז מסירות נפש פון די אייגענע עבודה, דעם אייגענעם שלימות, וואס ער גיט זיך אוועק צו א העכערע צוועק, צו א העכערע מעלה, צו צוקומען צו העכערע מדריגות אין עבודת השם, און ס'איז דא די עבודת המסירות נפש פון ר' יוסף הלל שמואל חיים, וואס דאס איז די מסירות נפש וואס מ'לייגט זיך אוועק לטובת הזולת. און אויף צו מסביר זיין דאס אויף דעם האט ער געברענגט דאס וואס חסידות איז מבאר בארוכה דעם חילוק צווישן דעם מסירות נפש פון אברהם אבינו און דעם מסירות נפש פון רבי עקיבא דאס איז א ענין וואס רעדט זיך ארום א סך אין חסידות און דער רבי רש"ב האט עס געגעבן צו פארשטיין בהרחבה אין יענעם רעדע אין יענע שיחה וואס האט ארומגערעדט אין די יאר תר"ס אז ס'איז מבואר אין חסידות אז סיי רבי עקיבא אז סיי רבי אברהם אבינו געפינט מען ביי זיי דעם ענין המסירות נפש ביי רבי עקיבא ווייסן מיר דאך אלע דעם סיפור וואס די גמרא דערציילט אין מסכת ברכות אז רבי עקיבא איז געווען פון די עשרה הרוגי מלכות און מ'האט אים נתפס למלכות מ'האט אים צוגענומען האט אים איינגעזעצט אין תפיסה און ביז אז ס'איז געווען סורקו רחמנא ליצלן במסרקות של ברזל מסירות נפש פון רבי עקיבא וואס מ'האט אים געהארגעט אויף גאר א געפערליכן אופן, א גאר ברוטאלישן אופן. און ווי די גמרא דערציילט אז בשעת מ'האט גענומען רבי עקיבא און מ'האט אים סור סורקו במסרקות של ברזל, האט ער געזאגט שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, האט געליינט קריאת שמע, און די תלמידים האבן דאס געזען און געשריגן רבינו עד כאן, זיי האבן נישט געקענט פארשטיין, זיי האבן נישט געקענט פארטראגן, ווי קען א, ווי קען רבי עקיבא שטיין אין אזא מין מעמד ומצב, וואס מ'רייסט פון אים שטיקער רחמנא ליצלן, און ער גייט דורך אזעלכע יסורים, און אף על פי כן שרייט ער שמע ישראל רואיג גערעדט. און רבי עקיבא האט זיי געזאגט אז כל ימיו האט ער געמצפה'ט, א גאנצע לעבן האט ער געווארט אויף דעם מאמענט אויף דער מינוט אז ער זאל קענען זיך מוסר נפש זיין על קידוש השם, און דא איז געקומען דער מצב אז ער קען זיך איבערגעבן שמע ישראל ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך אפילו נוטלים את נפשך און דא שטייט דער מאמענט אז ער קען זיך איבערגעבן אויף מסירות נפש אויף דעם האט ער געווארט א גאנצע לעבן און זיכער גיט ער זיך אוועק באהבה און דאס איז דער מסירות נפש פון רבי עקיבא מי ידמה לו ומי ישוה לו רבי עקיבא פון די עשרה הרוגי מלכות פון צווייטן זייט געפינט מען די מעשה פון אברהם אבינו וואס אברהם אבינו האט זיך מוסר נפש געווען אויף לפארסם אלקות בעולם וואס דאס איז וואס שטייט אין היינטיגע סדרה אין פרשת וירא ויקרא שם בשם הוי' קל עולם ויטע אשל בבאר שבע אברהם אבינו האט אוועקגעשטעלט א אשל בבאר שבע און ויקרא שם בשם הוי' קל עולם האט זיך מוסר נפש געווען אויף מפרסם זיין געטליכקייט אויף דער וועלט און און אין אן אופן אז ויקרא און דער מדרש זאגט אל תקרא ויקרא אלא ויקריא אז נישט נאר ער אליין האט זיך מוסר נפש געווען אויף צו רופן דעם אייבערשטנס נאמען נאר אויכעט ויקריא ער האט געזען אז נאך אז יעדער איינער וואס איז צו אים געקומען זאל נישט נאר ער אליין זאל זאגן נאר אויכעט ויקריא אז יענער זאל אויכעט ווערן דער וואס גייט ארום און שרייט און רופט אויס און ער איז מגלה און מפרסם געטליכקייט אויף דער וועלט און וואס איז ער מפרסם דעם קל עולם און ווי שטייט אין חסידות דער לשון אז נישט נאר קל העולם אז ס'איז דא צוויי זאכן ס'איז דא א גאט און ס'איז דא א וועלט און ער איז דער גאט פון דער וועלט נאר קל עולם אז די גאנצע וועלט איז מער נישט ווי געטליכקייט אז ס'איז נישטא קיין שום זאך חוץ פונעם אייבערשטן אליין און דאס איז געווען די מסירות נפש פון אברהם אבינו איז איז מבואר אין חסידות וואס דאס האט דער רבי רש"ב ארומגערעדט אין יענע שיחה אז דער חילוק צווישן דעם מסירות נפש פון אברהם אבינו און רבי עקיבא אז רבי עקיבא'ס מסירות נפש איז געווען א מסירות נפש פאר זיך אליין וואס ער האט געזוכט צו קומען צו די העכסטע דרגה אין אהבה אין קירוב אין דביקות אין חיבור צו דעם אייבערשטן איז דעמאלט ביי אים געווען אז די גרעסטע צוגעבונדנקייט די גרעסטע התקשרות צו דעם אייבערשטן איז דאס דער ענין פון מסירות נפש וואס אין למעלה מזה ווי ס'שטייט דער לשון אין כל אחד יכול לעמוד במחיצתו ער האט געוואלט צוקומען צו די העכסטע מדריגה פון מסירות נפש די העכסטע מדריגה פון אהבת השם און ער האט דערהערט אז די גרעסטע צוגעבונדנקייט צום אייבערשטן קען דאס זיין נאר דורך אט דעם מסירות נפש בפועל און בשעת אז דאס האט זיך דורכגעפירט איז ער געווען מיט די גרעסטע שמחה איז דאס איז דער ענין פון מסירות נפש אלס א פרט וואס מען זוכט דעם אייגענעם שלימות אין מסירות נפש אין דער עבודה פרטית מצד עצמו מה שאין כן ביי אברהם אבינו ביי אים איז געווען דער ענין המסירות נפש וואס ער האט זיך אינגאנצן אוועקגעלייגט אויף א זייט אברהם אבינו האט נישט געטראכט וועגן זיך בכלל, ער האט נישט געטראכט וועגן זיך, נישט וועגן זיין גשמיות, און אפילו נישט וועגן זיין רוחניות. אברהם אבינו האט אפילו נישט געטראכט וועגן דעם אז ס'דא א מעלה און א שלימות אין דעם ענין המסירות נפש, ער האט נישט געזוכט דעם ענין פון מסירות נפש. אברהם אבינו נישט וועגן דעם האט ער געטראכט, נישט אין דעם איז ער געלעגן. אברהם אבינו זיין מסירות נפש איז געווען זיך איבערגעבן צו דעם אייבערשטן, וואס איז דער רצון העליון? און וויבאלד ביי אים האט זיך אפגעלייגט אז דער רצון העליון איז אז מען דארף מפרסם זיין געטליכקייט אויף דער וועלט, אויף דעם איז א איד געקומען אויף דער וועלט, אויף צו פארשפרייטן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף דער וועלט, דעם אייבערשטנ'ס אמונה, אז די גאנצע וועלט זאל וויסן אז ס'איז דא הוי' הוא האלוקים אין עוד מלבדו, איז דאס איז געווען זיין תפקיד, אויף דעם האט ער זיך געקאכט אין דעם איז ער געלעגן. אויב צוליב דעם האט זיך געמאנט מסירת נפש איז דאס געווען אויכעט אויב צוליב דעם דארף מען זיך אריינשפרינגען אין כבשן האש איז ער געווען גרייט אויף דעם אויכעט נישט אבער אין דעם איז ער געלעגן זיין עניין איז נישט געווען מסירת נפש זיין עניין איז געווען אז מען דארף זיך אוועקלייגן צו טון א טובה א אידן מען דארף זיך אוועקלייגן צו מפרסם זיין געטליכקייט אויף דער וועלט און מגלה זיין אין די גאנצע וועלט אז אל תקרא ויקרא אלא ויקריא און אט א דער ענין אט דאס האט אברהם אבינו איבערגעגעבן בירושה לכל אחד ואחד מישראל און דאס האט ער געזאגט אז דאס איז די ווארט פון דער דער חילוק צווישן רב נחמיה זלמן און רב יוסף הלל שמואל חיים רב נחמיה זלמן איז ביי אים איז געווען די עבודה פון מסירת נפש אבער על דרך רב עקיבא'ס מסירת נפש אין זיין אייגענער עבודה איז ער צוגעקומען צו די העכסטע מדריגות פון אהבת השם און יראת השם און דביקות אין געטליכקייט, און די גרעסטע דרגות אין התבוננות און און הכרת אלוקות. מה שאין כן ביי רבי יוסף הלל און ביי רבי שמואל חיים איז ביי זיי איז געווען די מסירות נפש פון אברהם אבינו. וואס זיי האבן נישט געטראכט וועגן זיך און אפילו נישט וועגן זייערע רוחניות, נאר האבן זיך זיך אוועקגעלייגט לטובת הרבים, אויף ס'זאל צוקומען נאך א איד וואס זאל וויסן וועגן אידישקייט, נאך א איד וואס זאל וויסן וועגן די עבודת השם, און נאך א איד וואס ער זאל ווערן נענטער צו דעם אייבערשטן, זיך אפגעלייגט אינגאנצן אויף דעם, אויף צו אוועקשטעלן א דורים דורים פון אידן און אידישקייט. און דער רבי רש"ב האט דעמאלט אויסגעפירט אין דער יענעם יענעם רייד אין יענעם יענעם יענעם שיחה וואס ער האט גערעדט מיט דעם רבי'ן ריי"צ און האט אויסגעפירט אז איך וויל פון מיינע תלמידים און וואס ער וויל דורכפירן מיט די ישיבה תומכי תמימים און מיט תלמידים וואס ער שטעלט אוועק אז זיי זאל אלע ווערן יוסף הלל גייט ווערן יוסף הלל שמואל חיים אזוי זאגט ער דארט אין יענעם בריף דאס הייסט אז מע דארף ארויסגיין און מע זאל נישט טראכטן נאר וועגן זיך אליין נאר טאקע ארויסגיין טון לטובת הרבים, ארויסגיין טון ווי אזוי קען מען אויפטון אז נאך א איד און נאך א איד און נאך א איד זאל ווערן נענטער צו דעם אייבערשטן, מער און מער און ווערן נענטער צו אידישקייט, ווערן נענטער צו חסידישקייט, ווערן נענטער צו עבודת השם און צו דינען דעם אייבערשטן אליבא דאמת. און אט א דער נקודה האט מען געזען ביי אברהם אבינו וואס האט מען דאס באקומען בירושה אט א דער ענין פון מסירות נפש וואס דאס איז דער אמיתית ענין המסירות נפש וואס איז נישט אן ענין מסירות נפש וואס ער זוכט זיין אייגענע שלימות אין דער מסירות נפש ווי דער ענין המסירות נפש דא וואס ער רבי עקיבא אז ער האט זיך אין גאנצן אוועק געלייגט נישט געטראכט נישט געטראכט וועגן זיך נישט וועגן זיין גשמיות נישט וועגן זיין רוחניות ער האט געטראכט ווי מער נישט ווי אזוי מ'קען דורכפירן דעם רצון עליון אויף מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך וואס אט א די נקודה האט דער רבי גערעדט אין דעם ערשטן מאמר וואס מיר האבן זוכה געווען אז דער רבי האט געזאגט בשעת ס'איז געווען די קבלת הנשיאות עס איז ידוע ביי רבותינו נשיאינו אז בשעת דעם ערשטן מאמר און דאס איז דער מאמר ווי אזוי דער רבי איז מקבל די נשיאות און דאס איז געווען אין די יאר תשי"א א יאר נאך י' שבט י' שבט תש"י איז געווען די הסתלקות פון דעם רבי ריי"צ וואס די גאנצע יאר פון י' שבט תש"י ביז י' שבט תשי"א חסידים האבן געשריבן בריוו מיט הכתרה און מ'האט געבעטן דעם רבי'ן אז ער זאל מקבל זיין די נשיאות פון דעם דור השביעי און דער רבי האט נישט געוואלט הערן בכלל פון דעם אינגאנצן געווען מופרך לגמרי און נאך די גאנצע יאר איז אריבערגעגאנגען בשעת ס'איז געקומען צו גיין י' שבט תשי"א האבן זיי זוכה געווען אז דער רבי האט מקבל געווען און מסכים געווען אויף אויפנעמען אויף זיך די נשיאות פון פון פון נשיאות חב"ד דור השביעי, און יעמאלט האט דער רבי גערעדט דעם מאמר חסידות, דעם באוואוסטן מאמר באתי לגני תשי"א, וואס אין יענעם מאמר רעדט ער ארום צווישן נאך כמה עניינים אויך אט דעם ענין. וואס ער איז מסביר דארטן אין יענעם מאמר שטעלט ער צו דעם ענין פון די שבע פון זיבן דורות,

ווי דער מדרש ברענגט אז ס'איז געווען דער ענין פון חטא עץ הדעת, און דערנאך איז געווען קין והבל, און ס'איז געווען דור אנוש, און ס'איז געווען דער ענין פון דור המבול און דור הפלגה און סדום, די חטאים וואס האבן מסלק געווען די שכינה העכער און העכער, העכער און העכער ביז רקיע השביעי, און דערנאך איז געקומען געווען די שבעה צדיקים וואס האבן צוריק ממ א אראפגעבראכט, צוריק אראפגעטראגן די שכינה ממדרגה למדרגה וואס דאס איז געווען אברהם און יצחק און יעקב און משה אברהם און יצחק און יעקב און דערנאך איז געווען דער עניין פון לוי און קהת און עמרם און משה וואס משה איז געווען דער שביעי אזוי ווי ער וואס ער איז געווען דער וואס האט אראפגעברענגט די שכינה למטה במתן תורה וירד הוי' על סיני וואס דאס איז געווען דער באתי לגני אחותי כלה ווי דער מדרש זאגט אז די שכינה איז צוריק געקומען לגני לגנוני צו דער וועלט וואס דאס איז דעם אייבערשטנס גארטן וואס דער אייבערשטער אין תחילת הבריאה האט געוואלט אז דער וועלט דירה בתחתונים אז די גשמית'דיגע וועלט זאל זיין זיין גן וואס דארטן וויל ער זיין און דורך די עבירות האט עס מסלק געווען די שכינה רחמנא ליצלן און בשעת ס'איז געקומען די זיבן צדיקים דור אחר דור זיי האבן צוריק אראפגעברענגט די שכינה צו ז' רקיעים ביז משה רבינו האט עס אראפגעברענגט דא למטה בארץ וואס אט א די נקודה רעדט זיך אין דעם מאמר פון דעם רבי'ן ריי"צ פון י' שבט תש"י און בשעת ס'איז געקומען צו גיין דעם מאמר י' שבט תשי"א און דעמאלט האט דער רבי גערעדט באריכות בעומק מיט גאר א גרויסע עמקות ארומגערעדט די עניינים פון דירה לו יתברך בתחתונים, געגעבן צו פארשטיין די מאמרי חז"ל וואס איז דאס דער פשט עיקר שכינה, פארוואס איז דאס עיקר שכינה דווקא דא למטה אין עולם הזה התחתון, פארוואס זאגט מען זאגן חז"ל אז דער אייבישטער'ס תאווה, דעם אייבישטער'ס גלוסט, דעם אייבישטער'ס רצון, די טיפסטע רצון איז נתאוה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים אין עולם הזה הגשמי, וואס דער רבי האט ארומגערעדט דעם ענין מיט א גרויסע עומק, מיט א גרויסע טיפקייט און רייכקייט, האט ער דעמאלט אויכעט ארומגערעדט אט אט די נקודה. וואס שטייט אין מדרש, אז דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו, הגם דו משה רבינו ביסט דער שביעי, און כל השביעים חביבים, דער זיבעטער דאס איז דער מערסטער חביב, און דערפאר איז ער האט געגעבן די תורה און אראפגעברענגט די תורה דא למטה אויף הר סיני, אבער אף על פי כן האט ער אים געזאגט אז כל ענין השביעי איז שהוא שביעי לראשון, מיט וואס באשטייט די מעלה פון די שביעי וואס ער איז טאקע חביב, שביעים חביבים, אבער פארוואס איז זיין חביבות? ווייל ס'איז געווען א ראשון. און ווען ס'וואלט נישט געווען קיין ראשון וואלט קיינמאל קיין שביעי נישט געווען איז די גאנצע מעלת השביעי און זיין גאנצע חביבות הייבט זיך דאס אן דערמיט אז ס'געווען א ראשון וואס ער האט דורכגעבראכן דעם וועג און ער האט אנגעהויבן די עבודה און פון דעם איז צוגעקומען פון די ראשון שני שלישי ביז מ'איז אנגעקומען צו דער שביעי און דערפאר דארף דער שביעי שטענדיג געדענקען אז זיין גאנצער ענין איז צו דורכפירן און משלים זיין די עבודת הראשון וואס דאס באשטייט אין די עבודה פון אברהם אבינו, ווי מ'האבן גערעדט פריער, אז אברהם איז געווען דער ראשון, וואס ער האט געעפנט דעם צינור המסירות נפש, ער האט געווען דער געעפנט דעם צינור אויף מוסר נפש זיין צו מפרסם זיין געטליכקייט אויף דער וועלט, און אין דעם אופן ווי אברהם אבינו האט דאס געטון, אז ער האט נישט געטראכט וועגן זיך, האט זיך אינגאנצן אוועקגעלייגט, אפילו נישט געטראכט וועגן זיין אייגענע רוחניות, וועגן זיין אייגענע מסירות נפש, נאר די כל עניינו איז געווען, ואל תקרי ויקרא אלא ויקריא, אויפטון אויף געטליכקייט זיך פארשפרייטן אויף דער וועלט, און דאס איז די מעלה פון דעם שביעי אז ער פירט דורך אט א די עבודה און ער ברענגט געטליכקייט אויף דער גאנצער וועלט, און דאס האט משה רבינו אויפגעטון דורך דעם וואס ער האט אראפגעברענגט די תורה דא למטה אויפן הר סיני. איז מיט דעם וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט אז בדוגמא כזו איז על דרך זה אויכעט בשעת מען רעדט בנוגע די רבותינו נשיאי חבד וואס איז דא אויכעט די שבע דורות וואס דער אלטער רבי וואס ער איז געווען דער מייסד פון חסידות חבד דער דור הראשון פון חסידות חבד און אז וואס ער איז געווען דער וואס פלעגט ארומפארן אויכעט וואס מ'האט געזען ביי אים אט דעם עניין פון מסירת נפש אויף ארומפארן און פארשפרייטן חסידות פארשפרייטן מעיינות פון בעל שם טוב וואס כידוע דברי ימי פון דעם אלטן רבין אז ער פלעגט ארומגיין פון שטאט צו שטאט און פון פון ארט צו ארט און דארטן פלעגט ער רעדן און מסביר זיין און פלעגט פארן עולם רעדן פריער אין נגלה דתורה און שפעטער אריבערגעגאנגען רעדן בנוגע ענינים פון פנימיות התורה און דורך דעם האט ער באלויכטן גאנצע שטעט אין דעם ענין פון פנימיות התורה און צוגעברענגט פארשפרייט תורת הבעל שם טוב בכל מקום און אט דער ענין איז נתפשט געווארן שפעטער לדורות דור אחר דור ביז בדורינו זה דור השביעי וואס אונזער תפקיד בדורינו זה ווי מ'האט געזען במוחש יא וואס דער רבי האט איינגעפירט יא די הנהגה אין אונזער דור אז א איד א חסיד וואס לערנט תורה און לערנט חסידות דארף געדענקען אז די גאנצע ענין פון לימוד התורה און לימוד חסידות איז נישט נאר אז ער אליין זאל ווערן א בעסערע מענטש, נישט נאר אז ער אליין זאל ווערן א גרעסערע ירא שמים און א גרעסערע חסיד און א גרעסערע למדן, נאר אז די אלע ענינים וואס ער אליין לערנט און טוט זאל ער ארויסגיין און פארשפרייטן און טון און זען אז נאך א איד זאל לייגן תפילין און נאך א איד זאל זאל זאל געדענקען וועגן דעם אייבערשטן, און נאך א אידישע פרוי זאל צינדן שבת ליכט, און נאך א איד זאל לערנען תורה, און נאך א איד זאל מקיים זיין מצוות, און נאך א איד זאל נתקרב ווערן צו פנימיות התורה, און אזוי זאל די גאנצע וועלט זאל ווערן ליכטיגער און ליכטיגער, און די וועלט זאל ווערן א מקום א דירה לו יתברך. ס'איז געווען, אין איינע פון די יארן איז געווען א איד, איינער פון די גאר חשובע עסקנים וואס האט געלעבט אין ארץ ישראל פון די גרויסע עסקנים פון אגודת ישראל און ער ער האט געשריבן צום רעבן א בריוו און ער האט אין דעם בריוו געשריבן געווען א גערער חסיד פון די פון די פון די משפחה פון פון ער געווען פון די משפחה פון די פון פון בית אדמו אדמו"רי גור רבי יצחק מאיר לעווין האט ער געהייסן. על כל פנים איז ער האט געשריבן צום רעבן, געהאט א קשר, געהאט א שייכות צו שרייבן אסאך. איז צווישן די בריוון וואס אינטערעסאנט ער האט געשריבן צום רעבן אז ער ווייסט אז ביים רעבן די גרעסטע תאווה, די גרעסטע רצון, די גרעסטע תשוקה איז אז אין די אלע חסידישע שולן זאל מען לערנען חסידות. און מיט דעם וועט מען מקרב זיין ביאת משיח צדקנו, יא, ווי די הבטחה פון דעם בעל שם טוב וואס האט באקומען פון מלך המשיח כידוע אז דורך יפוצו מעינותיך חוצה וועט ברענגען משיח. האט אים דער רבי אויף דעם געענטפערט אז ער איז נישט אזוי גערעכט, אז דאס איז זיין גרעסטער רצון און תאווה איז טאקע אז מען זאל חסידות זאל נתפשט ווערן און נתפרסם ווערן, אבער נישט נאר אין די חסידישע שולן, נאר אויכעט אין אלע שולן, און אין יעדער אָרט, און אין יעדער ייִדישער שטוב, און אין יעדער ייִדישער שטעטל, און אין יעדער אָרט, וווּ נאָר אַ ייִד געפֿינט זיך, זאָלן זיי וויסן פֿון דעם אור-התּורה בכלל, און פֿון דעם אור פֿון פּנימיות-התּורה בפֿרט, אַז דער אור האלוקי, פֿון תּורה, פֿון תּורה, פֿון תּורה, תּורת הנגלה און פּנימיות-התּורה, עס זאָל נתפּשט ווערן בכל מקום ומקום, און די גאַנצע וועלט זאָל ווערן אַ אָרט פֿון ליכטיקייט, אַ אָרט וואָס דאָרטן לייכט געטליכקייט, און לייכט תורה, און לייכט פנימיות התורה, תורת הבעל שם טוב, און דורך דעם וועט מען צוגרייטן די גאנצע וועלט, אז די וועלט זאל ווערן א ליכטיגע וועלט, א וועלט פון גאולה. און ממילא בשעת מען שטייט איצטער אין אזא מין זמן, וואס מען זעט שוין און מען שמעקט שוין און מען הערט שוין דעם קול השופר, דעם שופר פון משיח, וואס וואס וואס די אלע זאכן וואס גייט פאר איצטער אויף דער וועלט, בפרט אין ארץ ישראל, דאס איז זיכער, עניינים וואס זיי זענען די לעצטע די לעצטע בירורים וואס מען זאגט די לעצטע רגעים דער קול השופר וואס רופט אז אט אט קומט משיח איז דעמאלט דארף מען געדענקען אונזער תפקיד אונזער עבודה, אונזער שטאר שליחות, וואס יעדער איינער דארף זיך אוועקגעבן אינגאנצן און טון כל התלוי בו, אז מען טוט אין דער הבטחה וואס דער בעל שם טוב האט באקומען פון מלך המשיח, אינעם יפוצו מעיינותיך חוצה, אויף ברענגען געטליכקייט, אויף ברענגען אידישקייט, און אויף ברענגען בפרט חסידות און פנימיות התורה, בכל מקום שידם מגעת, אז אידן זאלן לערנען תורה, אידן זאלן לערנען פנימיות התורה, אידן זאלן דערהערן אלוקות און דערהערן געטליכקייט, און דורך דעם וואס מען טוט אין דעם התפשטות פון דעם אור אלוקי פון תורה און מצוות און פנימיות התורה בכל מקום ומקום, אז דאס איז דער ווארט אז מען זאל זיין יוסף הלל'ן, זיין שמואל חיים'ס, וואס מען גיט זיך אוועק לטובת הרבים, מען גיט זיך אוועק זיך מוסר נפש און מען טראכט אפילו נישט וועגן דעם מסירות נפש, נאר מען טוט אלץ כל התלוי בו, אויף זאל זיין דער אל תקרא ויקרא אלא ויקריא, אז נאך א איד און נאך א איד זאל געדענקען וועגן דעם אייבערשטן און זאל געדענקען וועגן דעם וועגן דעם הוי' אחד ושמו אחד, און נישט נאר ער זאל וויסן נאר אויך שרייען, אז קל עולם, אז נישט אז עולם איז א מציאות בפני עצמו, און קל איז א מציאות בפני עצמו, נאר די גאנצע מציאות פון וועלט איז מער נישט ווי געטליכקייט, און דורך דעם וועט מען דורכפירן די כוונה עליונה פון דעם ווארט וואס מען זאגט, אז דעם באתי לגני לגנוני למקום שהיה עיקרי בתחילה, אויף ממשיך זיין די שכינה, אראפברענגען די שכינה דא למטה, אין דעם אור הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, זאל מען זוכה זיין דאס זען בעיני בשר דער וירא, וירא אליו הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר.